דער נישטער און משה קולבאק זיינען הרוגי מלכות, אומגעקומען אין די סאוועטישע טורמעס און לאגערן. זאבארע און נח לוריא זיינען געשטארבן מיטן אייגענעם טויט. רחל בוימוואל איז עולה געווען קיין ישראל אין

זאָג עפּעס, בעט דער שטײן! פֿלי-פֿלי-פֿלו! זאָגט דאָס ריטשקעלע. נו, נאָך עפּעס, פֿלו-פֿלי, בול-בול! און איך, איך קען גאָרנישט ניט צוטראַכטן, זיצט דער שטײן און בלאַנקט מיטן גלאַטן שטײנערנעם שטערן אַף דער זון. דאָס ריטשקעלע קומט פֿון ערגעץ צו לױפֿן, טוט אַ גלעט דעם האַרטן קין פֿון שטײן און לױפֿט װײַטער. און דער שטיין האַלט אויפגעפּראַלט זיין ריזיקן, גרויען אויער איבערן ריטשקעלע און הערט, פלאַ-פלאַ-פלי, ווידער עפּעס נייס. אַ פריינט אין קאָשעק. אין אָוונט, ווען מען האָט צוגעמאַכט דעם זאָאָלאָגישן גאָרטן, האָט דער ווייסער שוואַן געזאָגט, איר האָט כאָטש געזען, ווי די מענטשן האָבן פון מיר ניט געקענט די אויגן אָפּרייסן?

אבער ווייס איז זייער ניט פראקטיש, האט געזאגט דער גרויער העלפאנט. אט גרוי, זעט איר, איז אן אנדער זאך. דאס איז א קאליר, א רואיגער, א סאלידער, ער ווארפט זיך ניט אין די אויגן. איר זייט גערעכט, האט געזאגט דאס גרויע אייזעלע. דער בעסטער קאליר איז פארשטייט זיך דער גרויער. ניין, דער ברוינער! האט אויסגערופן דער ביבער. עס איז אוועק א קריגעריי. בלויז די זעברע איז געשטאנען אן א זייט, הינטער דעם צוים, און האט געשוויגן. נאר סוף כל סוף האט זי ניט אויסגעהאלטן. שענער פון אלץ איז זיין אין שטרייפעלעך האט זי געזאגט, נאר קיינער איז מיט איר ניט געווען מסכים, אלע אינאיינעם האבן געלאכט פון איר. די זעברע האט באקוקט אירע ווייסע, גרויע, ברוינע און בונטע שכנים, קיין געשטרייפעלטע איז צווישן זיי ניט געווען. עס איז צוגעפאלן דער אוונט. ערגעץ אין א שטייג האט גענומען ריטשען א טיגער. די זעברע האט ניט געוואוסט אז ער איז אויך א געשטרייפעלטער, און ווען זי ווייסט אפילו וואלט עס איר ווינציג פרייען

דו שלאָפֿסט נאָך ניט, געשטרײַפֿעלטע מײַנע? די זעברע האָט אַזש אױפֿגעציטערט. די שטרײַפֿעלעך האָבן אַף איר גענומען שפּילן, װי קנײטשעלעך אױפֿן װאַסער. דאָס בין איך, דײַן פֿרײַנט! האָט זיך װידער דערהערט פֿונעם קאָשעק. זאָלסט װיסן, אַז זײַן געשטרײַפֿט איז שענער פֿון אַלץ! דו לאַכסט ניט? האָט געפֿרעגט די זעברע און אַרײַנגעקוקט אין קאָשעק. דאָרטן איז געלעגן אַ קאַװן. נײן, ער האָט ניט געלאַכט. ער איז אַלײן געװען אַ געשטרײַפֿעלטער. די זעברע האָט מיט אירע פֿײַכטע ליפּן גענומען באַטאַפּן דעם קאַוון, פּונקט װי דאָס װאָלט געװען אַ קעפּל פֿון אַ קלײן זעברעלע. איר איז מיט אַ מאָל געװאָרן גוט, רויִק, זי איז אַנטדרעמלט געװאָרן, דער גלאַטער קאַוון האָט איר אָנגעװעעט חלומות, העלע חלומות, אין שטרײַפֿן. אַ געשעעניש. אַ הײסער זומערטאָג. אַלץ אַרום איז אָנגעגליט, אַלץ הערט זיך צו פֿאַרגליװערטערהײט צו דער היץ. אַרום איז שטיל, בלױז װען-ניט-װען פֿליט פֿאַרבײַ מיט אַ שװערן זשומען אַ בין, אָדער עס דערטראָגט זיך אַ שװאַך פּישטשען פֿון אַ הינדעלע. פֿון הױף זעט זיך די לאָנקע, דאָס טײַכל, און הינטער אים, װײַסע שטיבלעך, און הינטער די שטיבלעך, דער װאַלד, און איבערן װאַלד, װײַסע װאָלקנדלעך.

און די זון זאגט אז די מענטשן זענען כמעט שטענדיג וואך. אויב אזוי, פארוואס איז אויף דער ערד אזוי שטיל? פרעגט די לבנה. שטיל? ווער האט עס דיר געזאגט? קאכט זיך די זון. אויף דער ערד איז גראד זייער טומלדיג. הקיצור, וויפיל זיי האבן זיך ניט געפרואווט איינער דעם צווייטן איבעררעדן, זענען זיי צו גארנישט ניט געקומען. איך זע איינס, און דו זעסט גאר עפעס אנדערש, האט געזאגט די לבנה. און פארוואס איז עס אזוי, פארשטיי איך אליין ניט. נאָר דאָ איז געקומען צו פֿליִען אַ װינטל. ער האָט דערהערט זײער שטרײַט און זיך צעלאַכט אַזױ געשמאַק, אַז אױף אים קוקנדיק, האָבן גענומען טרײסלען זיך פֿון געלעכטער די קװעטן און די בײמער. עטלעכע דעמבניסלעך זענען אַפֿילו אַראָפּגעפֿאַלן און גענומען זיך קײַקלען פֿון געלעכטער אַראָפּ בערגל. גוט אָנגעלאַכט זיך, האָט דאָס װינטל געזאָגט. װעגן װאָס אַמפּערט איר זיך דאָ? הערט מיך!

טרינק אויס דאס ביסעלע און וועסט גיין, זאגט די מאמע, נאר דאס מיידעלע וויל ניט בשום אופן. זי לויפט ארויס אין גארטן, און דארטן איז וואונדערליך שיין, דער זומער-רעגן האט נארוואס אויפגעהערט, און די זון האט זיך העל צעשיינט, אלץ לויכט ארום, עס האט זיך צעלאזן דער בעז און שמעקט אזוי גוט. נאר וואס איז דאס? קאפ-קאפ-קאפ! דאס רינען אראפ רעגן-טראפנס פון בלעטל אויף בלעטל. און דעם מיידעלע דוכט זיך אז עס הערט ווי איין בלעטל זאגט צום אנדערן, נאך איין קאפעלע! נאך איין טראפעלע! די בלעטער פויען איינער דעם צווייטן, און קיינער זאגט זיך ניט אפ, אלע טרינקען. טשיקאווע, די בלעטער וואס וואקסן העכער, פויען די אונטערשטע בלעטלעך, דאס זענען מסתם מאמעס און קינדער. דאס מיידעלע לויפט ארום די קוסטעס, אט שפרינגט זי צוריק אויפן גאניק און גלייך צו דער מאמען, מאַמע, גיב, כ'וועל אויסטרינקען דאָס קאַפּעלע. אָט אַ חכמה! זאָגט די מאַמע, זיך דורכגעשפּאַצירט און טרינקען פֿאַרוואָלט. דאָס געפֿינס. איינער אַ מענטש האָט געפֿונען אויף דער ערד אַ בלאַנקענדיק שטיינדל. ער האָט עס באַטראַכט פֿון אַלע זײַטן און שוין געוואָלט אַוועקוואַרפֿן, נאָר דאָ איז פֿאַרבײַגעפֿאָרן אַ רײַטער און האָט צו אים געזאָגט, גיב מיר דאָס שטיינדל! און איך וועל דיר פאר אים אפגעבן מיין טאשנמעסערל. ניין, האט יענער געענטפערט און פארפרעסט דאס שטיינדל אין פויסט. און טאמער איז עס מער ווערט, האט ער א טראכט געטאן, וואס דארף מען זיך איילן? נאר דער רייטער האט אים פארגעלייגט, ווייסט וואס? נעם פאר דיין שטיינדל אטא דאס, און ער האט אים דערלאנגט זיין האנטזייגער. ניין, ניין, האט זיך פון אים אפגעטרייסלט דער אייגנטימער פון שטיינדל, און באהאלטן זיין געפינס אין קעשענע. מסתמא איז עס א ווערטפולער שטיין, האט ער זיך א טראכט געטאן. נאר דער אומבאקאנטער איז פון אים ניט אפגעטראטן, און אפשר וועסטו מסכים זיין אפבייטן דיין שטיין אויף מיין פערד? טו גוט א טראכט. איך האב ניט וואס צו טראכטן, האט יענער גלייך אפגעשניטן, אפילו אויף א הויז וועל איך אויך ניט בייטן. דא האט זיך דער רייטער אויף א קול צעלאכט און געזאגט, צי ווייסטו כאטש אז דיין שטיינדל איז ניט ווערט אפילו קיין טשוועקל פון א פאטקעווע? מעגסט אים ארויסווארפן. און ער האט א צי געטאן די לייצעס. איך האָב דאָך פֿון סאַמע אָנהייב געװאָלט אים אַרױסװאַרפֿן, האָט פֿאַראיבל אין קול נאָכגעשריגן אים דער מענטש מיטן שטײנדל. הײַנט װאָס האָסטו מיר געדרײט אַ ספּאָדיק? און ער האָט אַװעקגעװאָרפֿן דעם שטײן. העי, רײַטער! האָט ער מיט אַ רגע שפּעטער גענומען רופֿן. שטײ! דער רײַטער האָט זיך אָפּגעשטעלט. און װאָס װאָלסטו געטאָן, װען איך בין מסכּים אָפּבײַטן מײַן שטײן אױף דײַן פֿערד? נאָר יענער האָט זיך װידער צעלאַכט. דו ביסט טאַקע ניט קײן מבין אױף שטײנער, האָט ער געזאָגט, נאָר איך אױף מענטשן בין גראָד אַ מבין. קײן אַנדער שפּראַך קאָן ניט זײַן. דער לײב האָט געזאָגט, איך, דער קײסער פֿון די חיות, באַדאַרף װיסן, אױף װאָס פֿאַר אַ לשון רעדט דאָס מינדסטע באַשעפֿעניש אין װאַלד. װאָס פֿאַר אַ קלאַנג, למשל, ברענגט אַרױס דאָס װאַלדפֿליגעלע? זאָל מען מיר נאָך הײַנט אָװנט צו װיסן געבן װעגן דעם. איז אַװעק דער בער מיטן לײבס באַפֿעל צום װאָלף, דער װאָלף צו דעם פֿראָש, און דער פֿראָש צום פֿליגעלע. װאָס פֿאַר אַ קלאַנג ברענגסטו אַרױס, פֿליגעלע? האָט געפֿרעגט דער פֿראָש. זז-ז, האָט דין גענומען זומען דאָס פֿליגעלע. נו, װאָס פֿאַר אַ קלאַנג ברענגט אַרױס דאָס פֿליגעלע? האָט געפֿרעגט דער װאָלף באַ דעם קװאָש. קװאַ-קװאַ-קװאַ! האָט געענטפֿערט דער פֿראָש.

מען דערציילט אז אליין די זון איז אמאל גענייט געווען צו אנדינגען זיך אויף ארבעט, און פארגעקומען איז עס אט אזוי. זי איז אין יענעם טאג אויפגעשטאנען גאנץ פרי ווי שטענדיג, און אנגעקלאפט אין דער ערשטער בעסטער טיר וואס האט זיך איר געמאכט, אפשר דארפסטו באלעבאס מען זאל דיר באדינען? וואָס קאָנסט אַ שטייגער טאָן? האָט מיט אַ שלעפֿערדיקן קול געפֿרעגט דער באַלעבאָס. איך קאָן לויכטן. איך האָב אַ לאָמפּ. פֿון מײַנעטוועגן איז גענוג. וואָס קאָנסטו נאָך? איך קאָן וואַרעמען. בײַ מיר איז פֿאַראַן אַן אויוון. ס'איז גענוג פֿון מײַנעטוועגן. וואָס נאָך קאָנסטו? איך קאָן כאָווען. ניטאָ דאָ וועמען צו כאָווען. מײַן מאַמע פֿלעגט מיר שטענדיק זאָגן, צו וואָס נאָר האָב איך דיר אויסגעכאָוועט? הער נאָר, לאַטקעס קאָנסטו באַקן? ניין, איך קאָן ניט, האָט געזאָגט די זון. נו, איז גײ דיר מיט דײַן װעג! און די זון איז אַװעק מיט איר װעג, און דער באַלעבאָס פֿון הױז איז אַװעק צו זײַן שכן, האָט אים דערצײלט אַזױ און אַזױ. דו װײסט כאָטש װער עס איז געװען בײַ דיר? האָט אַ פּליעסק געטאָן מיט די הענט דער שכן. דאָס איז דאָך געװען אַלײן די זון! נו, איז װאָס? האָט יענער אַ גענעץ געטאָן. צו װאָס טױג זי מיר? דער יונגער בושל. איינער א יונגער בושל האט בשום אופן ניט געקענט געפינען פאר זיך קיין בושעליכע. ביי איינער האט זיך אים אויסגעדוכט זיין די פיס צו קורץ, ביי דער צווייטער דער שנאבל צו לאנג, און ביי דער דריטער די פעדערן צו טונקל, אלץ ניט לויט זיין געשמאק. איינמאל האט ער שוין יא אנגעטראפן אויף אזא וואס אים געווען געפעלן, האט זי אבער א קוק געטאן אויף אים און געזאגט. ביי דיר זענען די אויגן צו קיילעכיג, און מיט אַ געלעכטער פֿון אים אַװעקגעפֿלױגן. דעמאָלט האָט דער בושל אָפּגעזוכט אַ װאַסער-שפּיגל און גענומען באַטראַכטן זײַן אײגענעם אױסזען. ער האָט דערזען, אַז זײַנע פֿיס זײַנען גאַנץ דין, דער שנאָבל גאַנץ גראָב, און אױף זײַן לינקן פֿליגל איז עפּעס אַ מין גריבעלע. דער פֿױגל האָט זיך דערפֿילט גאָר ניט פֿױגלדיק און ער האָט זיך געלאָזט װוּהין די אױגן טראָגן. מיד געװאָרן, האָט ער זיך צוגעזעצט אױף אַ הױכן בױם אויפן שפיץ פונעם בוים איז געווען אנגעטאן אן אלטע ראד פון א וואגן, און דא האט זיך אראפגעלאזן פון הימל א יונגע בושליכע. זי האט לאנג געקוקט אויפן בושל און דערנאך געזאגט, איך פלי דיר נאך שוין א היפש שטיקל וועג, דו געפעלסט מיר זייער, און דו מיר נאך מער, האט זיך ביי דעם בושל ארויסגעריסן, לאמיר מאכן א נעסט, אט איז א ראד. דיר דוכט זיך ניט אז די ראד איז צו קיילעכדיק? האט געפרעגט דער בושל. אפשר איז עס אזוי ווי דו זאגסט, נאר פון אונטער דער נעסט וועט עס ניט זיין קאָנטיק. און ביי מיר איז א גריבעלע אויפן לינקן פליגל, האָט טרויעריק ווי צו זיך אליין געזאָגט דער בושל. און ביי מיר איז אויפן רעכטן פליגל א בערגעלע, נו איז וואָס? וועלן מיר צוליב דעם ווינצקער ליב האָבן איינער דעם אנדערן? פון די דאָזיקע ווערטער איז דעם בושל געוואָרן מיטאמאָל אזוי לייכט און גוט, אַז די וועלט אַרום אים האָט זיך אים אויסגעגעבן פֿאַר דער בעסטער פֿון אַלע וועלטן, און די בושעליכע, וואָס איז געזעסן לעבן אים, פֿאַר דער סאַמע שענסטער פֿון אַלע בושעליכעס. און ער איז אַוועקגעפֿלויגן נאָך בוימאַטעריאַלן. די נסיעה פֿון אַ קרעפּס. איך וועל ווײַט אַוועק, האָט געזאָגט דער קרעפּס, און גענומען קריכן אויף צוריק. געקראָכן, געקראָכן, ביז ער איז געקומען צו דעם נעכטיקן טאָג. און אָט זעט ער די באַקאַנטע סאַזשלקע, אין דער סאַזשלקע באַקאַנטע קרעפּסן. גוט מאָרגן! זאָגט זיי דער קרעפּס. נאָר די קרעפּסן, אַנשטאָט צו ענטפֿערן אויף זײַן באַגריסונג, שרײַען אין איין קול, שוין געהאַט, געזאָגט! פֿאַרווילט זיך דעם קרעפּס טרינקען. ערשט דאָס וואַסער טרינקט זיך ניט! און די קרעפּסן שרײַען צו אים, שוין געהאַט, געטרונקען! פֿאַרווילט זיך דעם קרעפּס אַ פּיצל פֿישל דורכשלינגען. נאָר דאָס פֿישל שלינגט זיך ניט, און די קרעפּסן שרײַען װידער אין אײן קול, שױן געהאַט דערשלונגען! האָט דער קרעפּס גענומען װײנען מיט נעכטיקע טרערן, געװאַלד! װאָס טוט מען? װי זאָל איך פֿון דעם נעכטן אין דעם הײַנט קומען? קומט צו שפּרינגען אַן אַלטע פֿראָש און גיט אים אַזאַ עצה, לײג זיך בעסער שלאָפֿן, און אין דער פֿרי, אַז דו װעסט אױפֿשטײן, װעט שױן זײַן ניט נעכטן, נאָר הײַנט. אזוי האט דער קרעפס טאקע געטון. ער האט זיך געלייגט שלאפן, און אינדערפרי ווען ער איז אויפגעשטאנען האט ער פריער פאר אלעס אויסגערופן גוט מארגן! שוין געהאט געזאגט, ענטפערט מען אים. וויל ער זיך אנטרינקען? שוין געהאט געטרונקען, זאגט מען אים. וויל ער א פיצל פישל דערשלינגען? שוין געהאט דערשלונגען, הערט ער פון אלע זייטן. נו גיי מאך עפעס. און דא קומט ווידער צו שפרינגען די אלטע פראש. דיין עצה איז קיין עצה ניט, זאגט איר דער קרעפס. איך האב דיר געפאלגט, איבערגעשלאפן די נאכט, און ווידער אריינגעפאלן אין דעם נעכטיגן טאג. ניין, זאגט די פראש, דו ביסט אריינגעפאלן דווקא אין דעם היינטיגן, נאר ביי אונז אלעמען איז שוין מארגן, דו ביסט ווידער אויף א טאג אפגעשטאנען. וואס זשע זאל איך טאן? האט דער קרעפס גענומען וויינען.

און ווען זי האָט זיך צוגעזעצט אָפּרוען, האָט זיך דער קרעפּס פֿון איר אָפּגעטשעפּעט און גענומען אַרומקוקן זיך אין דעם אומבאַקאַנטן אָרט. דאָס אָרט איז טאַקע אומבאַקאַנט, נאָר קרעפּסן האָבן זיך דאָרט אויך געפֿונען. אונדזער קרעפּס איז אויפֿגעלעבט געוואָרן און גלײַך אויסגערופֿן, גוט מאָרגן! נאָר ער האָט זײַן אייגענע שטים ניט דערהערט. געוואָלט אַ פּיצל פֿישל דורכשלינגען, ערשט ער קען עס ניט דערלאַנגען. געוואָלט וואַסער אַ טרונק טאָן, ערשט ער קען זיך ניט דערציען צו אים, וואָס איז דאָס? וואונדערט ער זיך, און דאָ זאָגט מען אים, דו ביסט אַרײַנגעפֿאַלן דעם איבערמאָרגן, דו האָסט אויפֿן פֿליגל פֿון דער ענטל אַריבערגעיאָגט די צײַט. דערהערט דאָס וואָרט אַריבערגעיאָגט, האָט זיך דער קרעבס אַזוי דערשראָקן, אַז ער איז פֿון שרעק שיִער ניט געשטאָרבן אויפֿן אָרט. אָפּשטיין, דאָס איז אַן אַנדער זאַך, נאָר איבעריאָגן, דאָס האָט נאָך מיט קיין איין קרעבס קיין מאָל ניט פּאַסירט. פאר א גרויס שרעק האט דער קרעבס גענומען גיך גיך פויזן אויף צוריק, ביז וואנען ער איז בשלום אריינגעפאלן אין זיין טאג, אין זיין סאזשלקע, און אפילו אנגעטראפן אויף זיין אייגענעם שפור, און דא האט זיך דער קרעבס זייער און זייער דערפרייט, און זיך א נדר געגעבן מער קיינמאל ניט לאזן זיך אין ווייטע נסיעות. אמאל האט געלעבט א העלפאנט. אמאל האט געלעבט א העלפאנט און מער קיינער ניט. אויסער אים איז אין דעם מייסעלע גארנישט ניט געווען, און כאטש א העלפאנט איז זייער גרויס, איז דאס פאר א מייסעלע נאר גאנץ קנאפ. ווייל טאקע וואס קען אויפטאן איין איינציגער העלפאנט, ער זאל אפילו זיין דער גרעסטער און דער שטארקסטער? ארויסרייסן א בוים איז דאך קיין שום בוים ניטא. דער העלפאנט איז דאך איינער אויף דער וועלט, און קיין שום טייך וואוהין ער זאל קענען גיין אנטרינקען זיך איז אויך ניטא. און אויב גוט א טראכט טאן, איז דער דאזיגער גרויסער העלפאנט גאר ניט גרויס, ווייל ס'איז ניטא ווער זאל זיין קלענער פון אים. נאך מער, ער איז אפילו ניט קליין, ווייל קיינער איז ניטא ווער זאל זיין גרעסער פון אים. און צי איז ער בכלל א העלפאנט? ווער האט אים אזוי אנגערופן, און אין אונטערשייד פון וועמען? איז אט. ס'האָט אַ מאָל געלעבט אַ העלפֿאַנד, נאָר ער איז געװען אױף דער װעלט ניט אײנער, און דעריבער איז ער געװען אַ שטאַרקער און אַ גרױסער, געטראָגן דעם נאָמען העלפֿאַנד און געטױגט פֿאַר אַ מײַסעלע. ניט דאָס, ניט יענץ. ניט דאָס, ניט יענץ האָט זיך געלאָזט אױף אַ שפּאַציר. גײט ער איבערן װאַלד און זעט, אַז אונטער די בײמער אױפֿן גראָז ליגן צעװאָרפֿן זונענפֿלעקן.

און דער גאַנצער װאַלד װוּנדערט זיך. אײניקע זאָגן, זעט, בײַ אונדז האָט זיך אַ הירש באַװיזן. אַנדערע זאָגן, אױך מיר אַ הירש. בײַ דעם הירש זײַנען דאָך שלאַנקע פֿיס, און דער איז, ניט דאָס און ניט יענץ. און ניט דאָס ניט יענץ שפּאַצירט אַלץ, שלעפּט זיך אַרום פּוסט און פּאַס. זעט ער העל-גרינע בלעטלעך, װאָס זײ לױכטן אַזש אַרױס פֿון דעם טונקעלן גרינס. לײגט ער צו צװײ בלעטלעך, װי גרינע אױגן, און גייט ווייטער. און דער גאנצער וואלד וואונדערט זיך, אייניקע זאגן, זעט, ביי אונז האט זיך א לעמפערט באוויזן! אנדערע זאגן, אויך מיר א לעמפערט! ביי דעם לעמפערט איז דאך די פעל א געשטרייפטע, און דער איז ניט דאס און ניט יענץ. האט זיך ניט דאס ניט יענץ צוגעלייגט אויפן ווייכן גראז, ליגט און גיט זיך ניט קיין מינדסטן ריר, וואס איז מיט אים, גיי פארשטיי! פרעגט מען ביי אים, ס'איז דיר אומעטיק? ניין, ענטפערט ער, פֿרעגט מען בײַ אים, ס'איז דיר פֿרײלעך? נײן, זאָגט ער, װאָס איז דיר פֿאָרט? ניט דאָס און ניט יענץ. נתן זאַבאַרע, אױף געקרײצטע װעגן. היסטאָרישע דערצײלונג. דער קאַלענדאַר װײַזט אַ פֿרילינג, און דער דרױסן איז נאָך אַלץ אַ װינטערדיקער.

זי האָט נאָר דערזען דינע װאָנצעס אונטער אַ דאַרער נאָז, און נאָך אײדער זי האָט געפּרוּװט מיט אים אַ רײד-טאָן, האָט ער זיך שױן אַרױפֿגעװאַלגערט אױף דער אײבערשטער באַנק און איבערגעדעקט מיט עפּעס דעם קאָפּ. אין דער פֿרי, װען זי האָט זיך אױפֿגעכאַפּט, איז ער שױן געזעסן בײַם װאַגאָן-טישל. אונטערגעשפּאַרט מיט בײדע הענט דעם קאָפּ, האָט ער זיך געשאָקלט איבער אַן אָפֿענעם בוך. זי האָט מיט אַ פֿאַרבאַהאַלטענעם שמײכל אים אַ זאָג געטאָן, גוט מאָרגן! ער האָט אױף איר אַ קוק געטאָן מיט אַזױפֿיל חידוש, ווי ער וואלט דערהערט דאס סאמע ניט נאטירלעכסטע ווארט אין דער מענטשלעכער שפראך. מיט עפעס א געמורמל צווישן די ליפן האט ער תיכף ווידער אראפגעלאזט דעם קאפ און זיך אריינגעטאן אין לייענען. לאריסע האט באוויזן צו דערזען א פאר גרויסע העלע אויגן אונטער א צו הויכן שטערן, אן אויסגעדארט פנים מיט פארדעכטיג צעפלאמטע באקן, א קליין, קוים שפראצנדיג בערדל אויפן עקשנות'דיגן קינביין.

פון די תפילות וואס מען קען אויף זיי אויף אויסווייניג אדאנק דעם טאג טעגליכן געברויך איז מען ניט אזוי אנטציקט לאריסע באמיט זיך אויפכאפן עפעס א ווארט וועלכנס ניט איז קלאנג פון דעם וואס ער מורמלט אלעמאל ארויס מיט אזא באגייסטערונג זי ווייסט ניט צי זי וועט פארשטיין די שפראך און מיטאמאל וואונדער איבער וואונדער זי האט דערהערט א ריטמישן טאן אן אינעווייניגסטן גראם אין א ווערס וואס האט זיך ביי אים נארוואס ארויסגעכאפט גאנצערהייט ס'איז דאך דיכטונג!

ער האָט אַף אירע פֿראַגן געענטפֿערט קאַרג און מיט איינצלנע ווערטער. דאָך, האָט זי זיך אין גיכן דערוווּסט, אַז זיי ביידע זיינען פֿון איין שטאָט געבוירן, אין נאָוואָגראָד-וואָלינסק, וואָס מע רופֿט עס זוויל, אַז זיין נאָמען איז מרדכי און אַז ער איז געפֿאָרן קיין וואַרשע צום דאָקטער. זי האָט אים שוין פֿאַרשפּאָרט פֿרעגן, וואָס איז מיט אים, פון דער נאָענט קאָן מען זיך גלײַך אָנשטױסן, אַז ער לײַדט אױך, װי זי, פֿון אָט דער העסלעך-שױדערלעכער קרענק, שװינדזוכט. פֿון זײַנע קורצע ענטפֿערס דערװיסט זי זיך, אַז ס'איז בײַ אים אַ געפֿערלעכע האַלדזשװינדזוכט. זי קען זיך נאָר ניט דערשלאָגן בײַ אים, אַז ער זאָל איר זאָגן, מיט װאָס ער פֿאַרנעמט זיך. ער איז אַ זון פֿון אַ שוחט, זאָגט ער, זײַן טאַטן, שמעון דעם שוחט, קען די גאַנצע שטאָט זוויל.

זאל ער איר זאגן וואס ער טוט. זי שטייט צו אים צו, מיט איין פראגע נאך דער אנדערער. ער האט זיך לאנג געקווענקלט, רויט געווארן, געפרואווט זיך אויסדרייען פון די פראגן, געהאלטן לאנג אראפגעלאזט דעם קאפ, סוף כל סוף האט ער זיך פארשעמט מודה געווען, ער איז אויך ווי אט דער היינריך היינע, האט ער ארויסגעטאן דעם באנד לידער וואס ער האט נאך ניט ארויסגעלאזט פון דער האנט, א מחבר. נאר ער שרייבט ניט קיין שירים, רק דערציילונגען.

ער האָט אין דער הייך זילבנווייז איבערגעלייענט דעם טיטל אויף די פליגל פון שירה, און פון אויבן דעם ליטעראַרישן נאָמען אירן, לעסיע אוקראַיִנקאַ. זי האָט אים אָבער באַלד ניט געזאָגט, אַז דאָס איז זי, לאַריסע די דיכטערין. זי האָט געוואָלט זען דעם אוממיטלבאַרן איינדרוק, וואָס וועלן מאַכן אויף אָט דעם מענטשן די פריִע לידער אירע.

זי לייגט אים פאָר איבערלייענען די לעצטע סטראָפע אין דער הייך, זאָל ער זיך צוהערן צום ריטמישן גאַנג פון די שורות, און וואָס דערמאָנט עס אים? די פאַרב האָט אים באַשלאָגן ביז איבער די אויערן, און כאָטש ער האָט איר אויסגעשטרעקט דאָס אָפענע ביכל, האָט ער עס באַלד אַ כאַפּ געטאָן אויף צוריק, זיך פאַרענטפערנדיק, ער האָט נאָך ביז מיט אַ פּאָר חדשים צוריק קיין תמונת-אות אויף אָט דער שפּראַך ניט געזען. א חבר זיינער, הארניפאלסקי, האט אים דאס ערשטע ביכל געוויזן, קאטלארעווסקי'ס ענעידע. לייענט ער נאך דערווייל ווי א מלופן קינד ווען ס'לערנט א טראף, און כדי צו איבערצייגן זי, האט ער אדורכגעלייענט עטליכע שורות פונעם לידערבוך געלייענט זייער צעבראכן. לאריסען איז אראפ א שטיין פון הארצן. זי האט א מונטערע גענומען ביי אים דאס ביכל.

דאָס האָט זי נאָך מער אַרײַנגעצויגן אין דער שפּיל. זי לייענט מיט אַזאַרט, ליד נאָך ליד, ניט אויפֿהייבנדיק דעם קאָפּ פֿונעם אָפֿענעם ביכל, גלײַך ווי זי וואָלט פֿון דאָרט טאַקע אַזוי באַהאַרצט און מיט אַזויפֿיל נשמה אַרויסגעלייענט אָט די זינגעוודיקע שורות. זי האָט זיך אָבער גיך אײַנגעמידט, דאָס האַרץ האָט אָנגעהויבן האַסטיקער צו קלאַפּן און אין די שלייפֿן האָט גענומען דריקן, האָט זי צוגעמאַכט די אויגן-לעפּלעך. ער האָט געשוויגן, געזעסן אַ פֿאַרחושטער, ווי אַ מענטש ניט פֿון דער וועלט, גלייך ווי ער האַלט נאָך אָן אין איין הערן די פֿריִערדיקע קלאַנגען, און מיט אַ מאָל האָט זיך בײַ אים אַזוי ווי אַרויסגעריסן, ניין, דאָס זיינען ניט קיין שירים, דאָס איז עפּעס מער פֿון שירה, דאָס איז די נשמה אַליין, דעם פֿאָלקס אַ לעבעדיק האַרץ, וואָס צאַפּלט, און ווייטיקט, און פֿרייט זיך. לאריסע האט עס נאכדעם אינדערהיים ביי זיך אין קאלאדיאזשנע דערציילט פאר טאטע מאמע פאר די געסט וואס זענען געזעסן ביים טיש, זי איז דעמאלט גרייט געווען האט זי געזאגט אים ארומכאפן און צעקושן, נאר ער איז אזא שעמעוודיגער און אזוי ניט דרייסט, באלד טוט אים א שלאג די פארב אין פנים און ער פארלירט זיך.

האט ער זיך געלאזט דעריאגן די עלטערן. ס'איז א היבשער מהלך פון זוויל ביז קאראסטישעוו, האבן אים גוטע פריינט גע'עצה'ט. זיי זענען ארויסגעפארן מיט א בעל עגלה, און דו פאר מיטן באן ביז קיין זשיטאמיר, און פון דארט וועסטו צייט האבן אפילו צופוס צו גיין. ער איז געווען זיכער אז ער האט פארשפעטיגט. ס'איז שוין גוט פינסטער געווען, ווען ער האט קוים געפונען די אכסניא וואו די זייניגע האבן זיך אפגעשטעלט.

אַ װאָס אין דער קאָרט? איך עס חזר! איך װעל דיר ממיתן, שלאָגן, דו הערסט? איך װעל אַנטלױפֿן די ערשטע װאָך נאָך דער חתונה. דו װעסט בײַ מיר בלײַבן אַ װיסטע עגונה! זי האָט אַרױסגעשאָסן אַ געלעכטער. די שאַל האָט זיך צעעפֿנט, ער האָט דערזען איר אָפֿן פּנים, און ער איז נשתומם געװאָרן, ער האָט נאָך אַף זײַן לעבן אַזאַ שײן פּנים ניט געזען. איך קען דאך אים האט זיך לאריסע פרייליך צעלאכט בשעת'ן דערציילן, און איך שטעל מיר פאר וואסער א פנים ער האט געהאט, ווי ער האט אויסגעזען ווען ער האט זיך אנגעהויבן כאפן אויף צוריק, ווען ער האט זי גענומען איבערבעטן, איבעררעדן, איינ'טענה'ן. דערווייל איז מען פון שטוב ארויס זען מיט וועמען פארהאלט זי זיך אזוי לאנג. זי האט ניט געטארט מודה זיין אז דאס האט זי גערעדט מיט איר חתן. אירע עלטערן וואלטן באלד חרטה געהאט אויפ'ן שידוך. אפגעבן זייער טאכטער פאר אזא ווילדער בריה? אויך זיינע עלטערן האבן זיך ניט געטארט זיך דערוויסן, אז ער איז דא אין שטעטל, אז ער איז זיי משוגענערווייז נאכגעלאפן, כדי א קוק טאן פאר די פאר די תנאים אויף דער כלה. האט ער זיך נעבעך געמוזט אויסבאהאלטן, קיינער זאל אים דא אין שטעטל אין דער נאכט, ווען מען האט אים פארקנסט פאר זיין באשערטער, וואס איז אים גראד זייער געפעלן געווארן, ניט דערזען. די האַרבסטנאַכט איז געװען אַן עסעדיק קאַלטע, אַ פֿינצטערע, און ער האָט זיך געמוזט אײנער אַלײן אַרומװאָגלען אין אַ פֿרעמדער שטאָט. ניט געטאָרט אַרײַנגײן זיך אָנװאַרעמען אין אַװעלכער ניט איז שטוב צי אין אַ מקום-קודש, מע זאָל זיך ניט אָנשטױסן װער ער איז, און זאָלן צעפּױקט װערן איבערן שטעטל, האָט ער שעהנװײַז אַרומגעבלאָנקעט און געהאַלטן אין אַרױסקוקן זאָל שױן אָנהײבן טאָגן, ער זאָל זיך קאָנען לאָזן אין װעג אַרײַן, צוריק צו-פֿוס קין זשיטאָמיר. ווי ער איז ניט געווען מיד און אָנגעפֿרוירן פֿון דער שלאָפֿלאָזער נאַכט, דערצו האָט נאָך פֿון פֿאַרטאָג אָנגעהויבן גיסן אַ קאַלטער רעגן, איז ער דעם גאַנצן וועג געגאַנגען און זיך אונטערגעזונגען. ס'האָט אים ווי ניט געאַרט די ביטערע קעלט, די נעץ. ער האָט זיך ניט געשעמט פֿאַר די דורכפֿאָרער, פֿאַר די פֿוסגייער,

ער איז נאָך קײן פֿופֿצן יאָר ניט אַלט געװען, האָט ער זיך איבער גאַנץ זװיל באַרימט געמאַכט דערמיט, װאָס ער איז אײנער אַלײן אַף אַ גאַנצער נאַכט אַװעק נעכטיקן אַפֿן הײליקן אָרט, כּדי צו באַװײַזן, אַז ער האָט קײן מורא ניט פֿאַר קײן מתים, אַז ער גלײבט ניט, מתים זאָלן אױפֿשטײן בײַנאַכט פֿון די קבֿרים און קומען דאַװנען אין דער קאַלטער שול. דערפֿאַר האָט אים דעם ניט-גלײביקן דער גאָט זײער געשטראָפֿט, און ער האָט פֿון דעמאָלט אָן אָנגעהױבן צו קרענקען.

זי וויל אים שיקן רייטנדיג אין ראטשעוו נאכן דאקטאר טארגאוויץ. דערהערט דאס ווארט דאקטאר האבן די עלטערן זיך דערשראקן, וואס איז געשען לאריסע דו פילסט דיך ניט גוט? ניין, האָט קיין יסורים ניט, איך וויל פשוט דער דאקטאר זאל אומבאדינגט היינט זיין. די מוטער לאריסעס, די שרייבערין אלענא פטשילקא, האט פארשטאנען אז לאריסע האט עפעס א מיין דערביי, נאר אריינגיין אין פרטים האט זי קיין צייט ניט געהאט, ס'ניט פון די גרינגע זאכן גרייטן אט די אינטימע ענגע צוזאמענקונפטן, מיט וועלכע מען דארף זיין גענוג פארזיכטיג, כאטש ס'פארן זיך צונויף בלויז די סאמע באגלייבטע און נאענטע מענטשן פון די ארומיגע דערפער און ישובים, מענטשן וועלכע האבן ליב די שפראך, דעם דיכטער, זיינע לידער, דאך וועט זיין א היפשער עולם.

נאר ער האט זיך תיכף אנטוישט. וואס קומט ארויס, אז די בראשור איז אין פויליש, זיין דערצויגלינג, דער יונגער נאוואמייסקי, וואס פירט אן מיט אן ארבעטער קרייז אויף דער ראטשעווער פאפערנע, קען קיין ווארט פויליש ניט. אין א צווייטן קרייז, אין באראנאווקע, אויף גריפארעס פייאנס פאבריק, זיינען דווקא יא פאראן עטלעכע פאלאקן, קענען זיי אבער ניט לייענען. האט זי זיך געערגערט, לאריסע. מען האט זי גאר געבעטן ברענגען אט די בראשור אין אידיש. דאָס וואָלט געווען ניט שלעכט, האָט דער דאָקטער ניט אָפּגעוואָרפֿן דעם דאָזיקן געדאַנק, אָבער מע דאַרף זי אויך פֿאַר די ניט-ייִדישע אַרבעטער. האָבן זי דערווײַל באַשטימט, זי זאָל זיך אַוועקזעצן און דרינגענדיק פֿאַר אַ פּאָר טעג איבערזעצן די בראָשור אויף דער שפּראַך פֿון דער מערהייט אַרבעטער דאָ אויף וואָלין, אויף אוקראַיִניש. נעכטן שפּעט אין אָוונט האָט זי די אַרבעט פֿאַרענדיקט, און זי וואָלט שוין געוואָלט וויסן, וואָס וועט זאָגן דער דאָקטער, וואָס פֿאַר אַ אײַנדרוק וועט די בראָשור מאַכן אויף די אַרבעטער, צי וועט דערגיין צו זיי דער סאַמע תּוך, דער סאציאלער זין? אויב יא, וועט זי לאזן אפדרוקן די בראשור ווי נאר זי וועט קומען קיין קיעוו, באדיי אויף אירע אייגענע קאסטן, טאמער וועט קיין פארלעגער זיך ניט געפינען, און אפילו אומלעגאל אז מ'וועט מוזן. זי האט געבעטן דעם דאקטער ער זאל מיט זיך מיטברענגען אט דעם יונגן אגיטאטאר, דעם נאוואמייסקין. זי וויל זיך מיט אים באקענען,